אין לובאוויטש איז געווען א משפיע האט ער געהייסן ר' מיכאל דער אלטער, ר' מיכאל בלינער,, אין ישיבה פלעגט מען אים רופן מיכאל דער אלטער, בפשטות איז ער געווען א עלטערער חסיד, ער איז געווען פון די משפיעים אין תומכי תמימים אין לובאוויטש, בשעת ס'איז געווען די התייסדות די ערשטע יארן פון תומכי תמימים אין לובאוויטש, איז ער געווען פון די עלטערע משפיעים, ער איז נאך געווען ביים רבי'ן צמח צדק, ביים רבי'ן מהר"ש, שפעטער איז ער געווען פון די עלטערע חסידים ביים רבי'ן רש"ב ביים רבי'ן נשמתו עדן. ר' מיכאל דער אלטער איז געווען זייער זייער א באליבטער משפיע ביי די בחורים, בחורים האבן אים זייער ליב געהאט, עד כדי כך מען פלעגט אים רופן די מאמע פון תומכי תמימים, אזוי פלעגט מען אים רופן, פארוואס? ווייל ער איז געווען זייער איבערגעגעבן צו יעדן איינעם פון די בחורים, ער פלעגט דאגה'ן פאר זייערע עניינים נישט נאר ברוחניות, נאר אויכעט בגשמיות. דער רבי האט אים וועגן אים וועגן אים דערציילט כמה פעמים ביי א פארברענגען, אמאל אין א פארברענגען פון יו"ד שבט האט דער רבי איבערגע'חזר'ט א סיפור וואס ער האט געהערט פון איינע פון זיינע תלמידים, ס'איז געווען אין אוסטראליע, איז געווען א רב, האט ער געהייסן ר' חיים מרדכי פערלאוו, געווען א איד א גרויסער תלמיד חכם, און ער איז געווען א תלמיד פון ר' מיכאל דער אלטער, און דער רבי האט אים געבעטן ער זאל אראפשרייבן סיפורים וואס ער האט געהערט פון ר' מיכאל דער אלטער און פון נאך חסידים, און ער האט געשריבן זייער אסאך סיפורים, שפעטער ארויסגעגאנגען אין א ספר ליקוטי סיפורים, איז איינע פון אט א די סיפורים האט דער רבי גע'חזר'ט ביי א פארברענגען אין י' שבט אין די יאר תשכ"ה, ער דערציילט, אז בנוגע דעם חסיד ר' מיכאל דער אלטער האט דער רבי מקדים געווען צו דערציילן וועגן אט א דעם חסיד, אז בשעת ס'איז שוין געווען אין די עלטערע יארן און ס'איז געווען שוין שווער צו ער זאל געבן שיעורי חסידות און פארברענגען מיט די בחורים, איז געווען א שאלה ביי די הנהלה צו מ'זאל אים ממשיך זיין צאלן די משכורת צאלן דעם געהאלט וואס מ'האט אים געדארפט צאלן כדי ס'איז נישט געווען קיין איבעריגע געלט כמובן אין יענע צייטן און דערווייל האט ער שוין נישט געקענט זיך פארנעמען מיט די בחורים און געבן שיעורים תמידים כסדרם האט געווען א מחשבה ביי די הנהלה צו מ'זאל אים אפשר אויפהערן צאלן דעם משכורת וואס מ'פלעגט אים צאלן אויף זיין ארבעט אין ישיבה. האט געפרעגט דעם רבי'ן נשמתו עדן דעם רבי'ן רש"ב און דער רבי רש"ב האט געזאגט בשום אופן נישט און ער האט געזאגט אז ר' מיכאל נאר די בחורים זאלן זען זיין פנים און זען ווי ער גייט פארביי ווי ער ווי ער ווי ער ווי ער נאר קוקן אויף זיין אויף זיין אויף זיין אופן הנהגה ווי אזוי ער קומט ווי אזוי ער גייט קוקן אויף זיין פנים דאס אליין איז שוין גענוג פון דעם אליין זעט מען ווער דאס איז געווען אט דער חסיד ר' מיכאל דער סיפור דערציילט אז ר' מיכאל פלעגט פארברענגען מיט די בחורים האט ער געהאט א סיפור וואס ער פלעגט חזר'ן כמה פעמים אמאליגע צייטן איז געווען איז געווען די אידן האבן געוואוינט אין די שטעטלעך די ישובים עס איז געווען דער סדר אין רוסלאנד אין אוקראינע די אידן זיי האבן געדארפט האבן פרנסה פלעגן אידן וואוינען אין די ישובים איז עס געווען די ישובניקעס ס'איז געווען שטעטלעך, דערפלעך וואס איז געווען פול מיט גוים, און דארטן פלעגט וואוינען זייער, איין משפחה, צוויי משפחות וואס זיי פלעגן האבן זייער פרנסה פון אטא די ישובים, פון אטא די שטעטעלעך, פון די דערפלעך, און דאס איז געווען די גאנצע מעשה. און כדי צו האבן אידישקייט, וואס האבן זיי געטון? זיי זענען געווען אנשים פשוטים, עמי ארץ, זיי זענען געווען זייער זייער פשוט'ע מענטשן, פלעגן זיי דינגען א מלמד, און דער מלמד פלעגט קומען לערנען מיט די קינדער תורה, און ער איז אויך געווען דער רב וואס ער פלעגט פסק'נען הלכות וואס מ'האט געדארפט וויסן וואס מען מעג און וואס מען דארף און וואס מען טאר נישט, און ער פלעגט אלע עניינים וואס איז געווען פארבונדען מיט תורה, מצוות, אידישקייט, הלכה, חינוך, איז דער מלמד דאס איז געווען זיין ענין, אזוי איז געווען דער סדר אין די שטעטלעך בימים ההם. איז אמאל געווען א מעשה, ס'איז געווען א ישובניק, ער האט געהאט א מלמד וואס ער איז געזעצן ביי אים און געלערנט און האט געטון אין די אלע עניינים וואס די מלמדים פלעגן טון, איז איין מאל איז אנגעקומען א בריוו פון די גרויסע שטאט, פון די גרויסע שטאט איז אנגעקומען א בריוו צו דעם דערפל, איז אנגעקומען, נו, דער ישובניק האט געעפנט דעם בריוו, גיט ער א קוק, זעט ער עס איז געשריבן געווארן אויף אידיש, אדער אויף לשון קודש, אבער ער האט נישט געקענט ליינען נעבעך, ער איז געווען אזא איש פשוט, וואס האט גארנישט געקענט ליינען, האט קיינמאל נישט געלערנט שרייבן, אזוי איז געווען אמאליגע צייטן, געווען אזעלכע אנשים פשוטים וואס האבן נישט געקענט נישט ליינען נישט שרייבן, ממילא וואס זאל ער טון, איז ער געגאנגען צו דעם מלמד און געבעטן אז דער מלמד זאל פאר אים פארליינען וואס שטייט דא אין דעם בריוו וואס איז געקומען פון די גרויסע שטאט. דער מלמד האט גענומען ליינען דעם בריוו, און אין יענעם בריוו איז געשטאנען בתוך הענינים אז מען זאל מודיע, מען וויל אים מודיע זיין אז זיין טאטע איז נפטר געווארן, דער טאטע פון אטא דעם ישובניק, פון אטא דעם דארפסמאן, איז דער טאטע איז אוועק, דער טאטע איז נפטר געווארן. דער מלמד ליינט דעם בריוו, פלוצלינג גיט ער א קוק, זעט ער אז דער ישובניק האט גע'חלש'ט.

אבער ווער האט גע'חלש'ט? דער ישובניק האט גע'חלש'ט. דער מלמד אליין האט געליינט דעם בריוו האט נישט גע'חלש'ט. דער ישובניק האט געליינט האט נישט געליינט דעם בריוו האט נאר געהערט און ער האט גע'חלש'ט. וואס האט דא פאסירט? נאר דער ענטפער איז אז ביי דעם מלמד איז דאס געווען א פרעמדער בריוו. דאס הייסט ער האט געלערנט, געליינט האט ער דעם בריוו א זאך וואס איז נישט נוגע צו אים. ער האט געליינט יענעמס א בריוו, ס'איז אנגעקומען א בריוול, ער איז נישט געווען פארבונדן מיט אים, ס'איז א פרעמדער בריוול, און האט עס געליינט נאר פאר אויסטייטשן פאר דעם ישובניק, פאר דעם דארפסמאן. ביי דעם דארפסמאן אבער, ביי דעם ישובניק, דאס איז געווען זיין אייגענער טאטע, און אז ס'איז זיינער א אייגענער טאטע וואס איז נפטר געווארן, איז פון דעם איז האט ער טאקע גע'חלש'ט. האט ר' מיכאל פארברענגט מיט די בחורים, אזוי דער רבי דערציילט אינעם פארברענגען, אז ר' מיכאל פלעגט פארברענגען מיט די בחורים און מאנען ביי זיי, אז בשעת א איד זעצט זיך לערנען חסידות, דארף ער געדענקען אז דער לימוד החסידות זאל אים נישט זיין אזוי ווי פרעמדע בריוולעך. תורת החסידות, דאס איז וואס די רביים האבן אונז געגעבן, א בריוו פון אצילות, א בריוו פון דעם פון פון העכער פון העכערער עולם, די תורת החסידות, די מאמרים גיבן אונז צו פארשטיין עניינים אין אלוקות, עניינים אין געטליכקייט, עניינים אין עבודת השם, ווי אזוי א איד דארף זיך פארבונדן מיט זיין נשמה, פארבינדן מיט'ן אייבערשטן, און דינען דעם אייבערשטן, בשעת אבער דו ליינסט אט אט דעם בריוו, בשעת אבער דו ליינסט דעם מאמר, לערנסט די שיחה אדער דעם מאמר, זאל דאס נישט זיין ווי א פרעמדער בריוול. אז דו ליינסט עס ווי א פרעמדער בריוול, האט דאס נישט צו טון מיט דיר. ס'איז א פרעמדער בריוו פון א פרעמדער טאטע. מען דארף ליינען דעם מאמר, לערנען דעם מאמר און טון אין חסידות ווי א אייגענע זאך, דאס רעדט זיך וועגן א אייגענער טאטע. ס'איז אבינו שבשמים, ס'איז מיינער א טאטע. און בשעת מען גייט צו צו דעם אין אט אט דעם אופן, איז זיכער אז דער אור החסידות, דער מאמר חסידות, די תורת החסידות וועט משפיע זיין און פועל זיין ביי די מענטשן גאר אויף א טיפערן און גאר אויף א אנדערן אופן ווי א אייגענע זאך. אין היינטיגע סדרה פרשת וארא, אין די חסידישע פרשה פון היינטיגע וואך, איז דער אלטער רבי גיט צו פארשטיין אין עטליכע מאמרים, אין כמה מאמרים אין היינטיגע פרשה, וואס דער אלטער רבי גיט צו פארשטיין דעם ענין פון גלות און גאולה בעבודה בנפש האדם, קומט דאך צו גיין אין פרשת וארא הייבט זיך אן די פרשת הגאולה אין פרשת שמות איז די פרשה פון גלות און דארטן איז דער גאנצער ענין פון צער הגלות דעם עבודת פרך ביז סוף פון די פרשה וואס משה רבינו שרייט צו דעם רבונו של עולם למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני משה רבינו קען שוין נישט פארטראגן די ביטערקייט און די פארשקלאפונג און די אלע עבודת פרך ווי אידן מוטשען זיך אינעם ביטערן גלות און דאס איז דער סוף פון פרשת שמות ביז דער אייבערשטער זאגט אים עתה תראה איצטער גיי איך דיר באווייזן וואס גייט פאסירן כי ביד חזקה אבער פרשת שמות בכללותו איז א פרשה פון גלות בשעת ס'קומט צו גיין פרשת וארא הייבט אן ווערן ליכטיג ביז אין דעם נאמען פון די פרשה וארא ווי דער אלטער רבי טיישט אז נאך אין דעם נאמען פון די פרשה שטייט שוין דער פנימיות העניין אז דא הייבט מען אן עפענען די אויגן און ס'הייבט אן ווערן ליכטיג דער אור הגאולה איז די ערשטע פסוק אין די פרשה דאס איז וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני הוויה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שין ד' י' ושמי הוויה לא נודעתי להם דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו איך האב זיך באוויזן צו די אבות צו אברהם יצחק און יעקב מיט מיין נאמען מיט מיין הייליגן נאמען קל שין ד' י' אבער דעם שמי הוויה האב איך נאך נישט מגלה געווען און איצטער גייט זיין דער הקימותי את בריתי איך גיי איצט מקיים זיין מיין שבועה מיין ברית און איצטער וועט זיין דער והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ביז והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני הוויה דער גילוי פון מתן תורה וואס גייט נתגלה ווערן שם הוויה און דאס איז די ערשטע פסוקים פון די פרשה די בשורת הגאולה ווי דער אייבישטער גיט עס איבער צו משה רבינו ער זאל איבערגעבן צו אידן בשעת מען לערנט אט די פרשה קען מען דאך ליינען די פרשה ווי א סיפור וואס דאס האט פאסירט מיט דריי טויזנט מיט דריי הונדערט כך וכך שנים וואס דעמאלט איז געווען דער עניין פון גאולת מצרים מיט די גאנצע מעשה מיט די מכות מיט דעם המשך הסדר קומט צו גיין תורת החסידות און חסידות לערנט אונז אויס אז יעדער עניין התורה היא נצחית אז די פרשה פון דער וואך דער אלטער רבי האט אונז געלערנט אז מען דארף לעבן מיט דער פרשה אז די ענינים וואס מען לערנט אין די פרשה דאס איז לעבעדיגע זאכן דאס איז פארבונדן מיטן לעבן פון יעדן איינעם בחיי היום יום

צו אברהם צו יצחק און יעקב. זאגט דער אלטער רבי אז דער ווארט וארא קען מען טייטשן אויף צוויי אופנים, אין לשון הקודש בשעת ס'איז פאראן א וא"ו אין התחלה פון א ווארט קען מען דאס ליינען אדער בלשון עבר אדער בלשון הווה תמידי, הווה ונמשך, דאס הייסט וארא אז דאס איז א זאך וואס איז א פעולה נמשכת, איך האלט זיך אין איין באווייזן. קומט אויס אז בשעת מען לערנט אט די פרשה קומט צו גיין דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו אז נישט נאר וארא בעבר נאר וארא איך האלט זיך אין איין באווייזן צו יעדער אידן אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. די גמרא זאגט דאך אין קוראים אבות אלא לשלושה. דאס הייסט אז בשעת מען רעדט וועגן אברהם יצחק ויעקב דאס איז די אבות פון יעדער אידן, וואס ביי יעדער אידן בנפשו פנימה ביי יעדער אידן בלבבו געפינט זיך דער ענין פון אברהם יצחק ויעקב. דער ענין פון די שבטים איז נישט ביי יעדער אידן פאראן דער ענין השבטים. פאראן אזעלכע וואס האבן ראובן, אזעלכע האבן שמעון, יעדער איד איז במסילתו יעלה, בשבטו, ער באלאנגט צו דעם שבט און קען זיין זיין אופן העבודה איז מער נישט ווי ראובן, אדער מער נישט ווי שמעון, אדער לוי, אדער כמה פון זיי, ווי ס'איז מבואר אין חסידות די עניינים פון די שבטים אין עבודה בנפש האדם. אבער די אבות, דאס געפינט זיך ביי יעדער אידן. יעדער איד האט ווי ירושע מאביסינו ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא, יעדער איד האט בנשמתו ובנפשו פנימה האט ער א חלק אלוקי ממעל ממש, און אט א די נשמה געפינען זיך ביי יעדער איינער דער ענין האבות. און דאס איז וואס רש י טייטשט, במאמר המוסגר, דער רבי גיט צו, דאס שטייט נישט אין דעם מאמר פון דעם אלטן רבין, אבער דער רבי גיט צו אויף דעם אז דאס איז דער פשט וואס מען זאגט, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב זאגט רש י אל האבות, אלע פרעגן וואס וויל רש י דא זאגן? לכאורה מיר ווייסן דאך אז אברהם יצחק ויעקב זיינען די אבות איז דא כמה ענינים אין דעם אבער אין דעם ענין וואס רעדט זיך דא אין אט דעם מאמר אט דאס איז וואס רש י וויל אונז באווארענען אז וויבאלד דאס איז די אבות איז במילא דאס פאראנען ביי יעדער אידן וויבאלד אז אברהם יצחק ויעקב דאס איז אונזערע טאטעס און דער טאטע גיט איבער זיינע ענינים צו דעם זון יא, א קינד האט זיך אין זיך דעם מח האב, ער האט אין זיך דעם קשר עצמי מיט זיינע טאטעס, און וויבאלד אברהם יצחק ויעקב דאס איז אונזערע אבות, איז ממילא בנשפי פון בנפשי ובנשמתו פון יעדער אידן, איז שוין דא ביי אים איז פאראן ביי אים דער וארא וואס דער אייבישטער באווייזט זיך, אזוי ווי דער אייבישטער האט זיך באוויזן צו אברהם יצחק ויעקב, איז דער אייבישטער באווייזט זיך צו יעדער אידן בנפשו פנימה תמיד כל הימים מהיום הזה אחד.

קומט צו גיין דער אלטער רבי און זאגט אז ס'איז פאראן ביי יעדער אידן בנשמתו דער ענין הגלות און ס'איז פאראן ביי יעדער אידן בנשמתו דער ענין הגאולה. וואס איז דאס דער ענין פון גלות וגאולה און דאס איז מרומז אין דעם נאמען פון די פרשה וארא. ברענגט דער אלטער רבי אז מ'געפינט סיי אין תנך, סיי אין מדרשים, אין גמרא, אין כמה וכמה מקומות אז בשעת מ'רעדט וועגן דעם ענין הגלות איז מען דאס מדמה צו א אישה בשעת זי איז א מעוברת. שעת העיבור עס ברענגט זיך אין די גמרא אין ברכות און כמה וכמה פסוקים וואס עס ברענגט זיך דער עניין פון לידת עם ישראל און מ'איז מדמה דעם גלות צו א עניין פון עיבור צו א עניין פון א פרוי וואס שוואנגערט און דאס איז חלה גם ילדה ציון את בניה אז בשעת עס קומט צו גיין די גאולה זאגט דער פסוק דער נביא אז דאס איז אזוי ווי א פרוי וואס זי איז געווען אין א מצב וואס זי איז געווען פארשוואנגערט, און דער שפעטער גם ילדה, ציון את בניה, זי האט געהאט א קינד, דאס איז א ענין פון לידה, און דערפאר איז דער ענין פון חבלי משיח, וואס דאס איז חבלי לידה, ווי די פסוקים זאגן אז בשעת אידן געפינען זיך בעת צרה, איז דאס א ענין פון א הגיעו בנים עד משבר, קינדער, אידישע קינדער, דער אידישער פאלק שטייט ביי דעם משבר, דאס הייסט אין דעם זמן פון האבן דעם קינד, אין זמן הלידה, וכח אין ללדת, וואס דאס איז דער זמן וואס מען שטייט איצטער, ווי מען זעט עס במוחש אין וועלט, אין ארץ ישראל, אין עם ישראל, אין כלל ישראל, אין די גאנצע וועלט, אז מען שטייט אין אזא מין מעמד ומצב, וואס הגיעו בנים עד משבר, עם ישראל איז אנגעקומען, שטייט אינעם שוועל פון די גאולה, און כח אין ללדת, די ביטערע חשך וואס גייט ארום אין די טעג, חשך כפול ומכופל, זאל דער אייבישטער העלפן זאל שוין זיין די לידה פון די גאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. איז בשעת מען רעדט וועגן דעם גלות זאגט מען אז דאס איז א ענין פון עיבור. מען רעדט וועגן די גאולה איז א ענין פון הולדה. און מען געפינט דאס אויכעט בנוגע צו יציאת מצרים אין יחזקאל אין דעם באוואוסטן קאפיטל, קאפיטל טז אין יחזקאל וואס דארטן איז ער מדמה מצרים ווי א ווי א קינד וואס געפינט זיך בעיבור בבטן אמו, גוי מקרב גוי, און די גאולה, יום הולדתיך אשר הולדתיך ער ער מדמה די גאולה צו דעם ענין ההולדה דעם ענין הלידה. איז בשעת מען רעדט אין דעם ענין פון פון עיבור און לידה, גיט מען א קוק אין די גמרא מסכת נידה די באוואוסטע גמרא, וואס די גמרא שטעלט פאר ווי אזוי דער קינד געפינט זיך בבטן אמו. העובר שהוא בבטן אמו איז אוכל ממה שאמו אוכלת. ער האט נישט קיין אייגענע זאך, ער עסט וואס די מאמע עסט, נישט ער זעט, די אויגן זענען פארמאכט, די אויערן זענען פארמאכט, די מויל איז פארמאכט, ער עסט נישט פון מויל, ער רעדט נישט פון מויל, ער האט נישט קיין נשימה, די איינציגע זאך וואס ער האט איז די איברים התחתונים, כלי העיכול, איז פון דארטן גייט אריין די עסן, אוכל מה שאמו אוכלת, און דאס איז די איינציגע זאך וואס ארבעט ביי אים, און ער איז אין אן אופן וואס ער איז ראשו בין ברכיו, און דאס איז דער גאנצער מצב פון די קינד אלע זיינע איברים זענען בשלימות ס'איז נישט פשט דארטן פעלט איברים איז די כידוע אז אין די לעצטע חדשים איז שוין דער קינד געפינט זיך בשלימות אין יעדער איבר ביז ער האט אפילו נעגל ער האט שוין אפילו הערלעך ער האט אלע איברים מיט אלע ענינים בשלימות אבער ס'איז בבטן אמו ס'איז נישטא קיין איין זאך וואס די כוחות הגלויים די כוחות הפנימיים די כוחות הנעלים די העכערע כוחות זענען אינגאנצן פארשלאסן די קאפ געפינט זיך צווישן די פיס און בשעת ער גייט ארויס לאוויר העולם, איז דעמאלט נפתח הסתום ונפתח הפתוח, נסתם הפתוח. די איברים התחתונים דארטן איז ווערט פארמאכט, און די איברים העליונים, ער עפנט די אויגן, ער עפנט די אויערן, ער עפנט די מויל, ער הייבט אן, ער הייבט אן אטעמען זיין אייגענעם אטעם, נישט די מאמע'ס, ער הייבט אן עסן זיין אייגענע עסן פון מויל, און אזוי צוביסלעכווייז וואקסט ער אויף. וואס טייטשט מען דאס אויס אין עבודה בנפש האדם, זאגט דער אלטער רבי. יעדער איד האט אין זיך אלע כוחות בשלימות. בזמן הגלות איז א איד ווי א עיבור, און ווי מיר זאגן עיבור די טייטש איז אז די אלע איברים זענען בתכלית השלימות, א איד פעלט אים גארנישט, אויכעט אין זמן הגלות, כנסת ישראל, איז א איד האט אין זיך א גוף מיט א נשמה מיט א חלק אלוקה ממעל ממש, און מצד כוחות הנשמה האט ער אין זיך די מעלה פון שכל און פון מידות און פון ראייה און פון שמיעה, אלע כוחות הנפש שטייען ביי אים בהתגלות, האט ער ביי זיך בפנימיות, נישט בהתגלות, ער האט עס ביי זיך אלץ, אבער ס'איז אלץ פארשלאסן, ראשו בין ברכיו, די כוחות הנעלים ארבעטן נישט, אנשטאט ער זאל האבן די אויגן אפן, און ער זאל עפענען די אויגן און זען, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, זיך צוקוקן און זען געטליכקייט אויף דער וועלט, ער זאל נוצן זיינע אויערן צו הערן געטליכקייט, צו זיך מתבונן זיין, שמע ישראל הוויה אלוקינו אח הוויה אחד, זיך אריינטראכטן צוהערן צו דעם גדלות השם און צו דעם אחדות השם וואס איז דא אין די וועלט אין די בריאה, נוצן זיינע מוחין, זיין שכל אויף פארשטיין געטליכקייט, אלץ איז פארשלאסן. די איברים זענען גאנץ אבער. וואס מיינט דאס אז די איברים זענען גאנץ, זאגט דער אלטער רבי, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מ'לערנט מען דאווענט, מען איז מקיים מצוות, אבער ס'איז מצוות אנשים מלומדה, ס'איז אוכל ממה שאמו אוכלת, די אמונה, דאס איז די מאמע'ס אמונה, דעם טאטנ'ס אמונה, ער אליין האט נישט קיין שום פארשטאנד, ער אליין האט נישט קיין שום געפיל, ער האט געיארשענט די אמונה פון זיין טאטן און פון זיין זיידען, און דאס איז אלץ וואס ער האט. ער גייט אין שול, ער איז מקיים מצוות, ווייל אזוי האט מען אים מחנך געווען. הרגילו אביו. אבער עס זאל זיין ביי אים אן אייגענע זאך דאס האט ער נישט. ס'איז אוכל מה שאמו אוכלת. אט דאס איז גלות. אט דאס איז א תינוק בעיבור, ראשו בין ברכיו. ברכיו דאס איז די איברים התחתונים. נישט אז ס'פעלט אים אמונה. איברים התחתונים. בפועל, ער דינט, ער טוט דעם שולחן ערוך. ער איז א פרומער איד. אבער דאס איז מצוות אנשים מלומדה, דאס איז א ביטערער גלות. גאולה דער טייטש איז, בשעת מען עפענט אויף די אויגן, און מען קוקט זיך צו, און מען איז זיך מתבונן, און מען לערנט פנימיות התורה, און מען איז זיך מתבונן אין גדלות הוויה, און מען עפענט אויף די אויגן צו זען דעם שאו מרום עיניכם ומי ראו מי ברא אלה, און מען טראכט זיך אריין אין די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, שמע ישראל הוויה אלוקינו הוויה אחד, וואס דאס איז דער גאנצער ענין פון עבודת התפילה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין דעם מאמר און אין כמה מאמרים די התבוננות וואס א איד דארף זיך מתבונן זיין אריינטראכטן אין גדלות השם און אין אחדות השם וואס אט א די התבוננות מאכט אז ביי אים זאל זיין א אייגענע הבנה השגה און הרגש אין אלוקות זיינע אויגן זענען אפן זעט ער דעם אמת השם לעולם זעט ער דעם אחד אין די ז' רקיעים וארץ און ד' רוחות העולם שטייט ער אין א מצב פון גאולה

ווי ער זאגט אין זוהר וואס וויינט רחל אימנו על בניה כי איננו נאר שטייט נישט כי אינם אז זיי זענען נישט דא איננו די געטליכקייט דער אייבישטער יא דער אייבישטער געפינט זיך נישט בין בניה מ'הערט נישט אלוקות יא מ'איז מ'טוט וואס מ'דינט דעם אייבישטן אבער אלץ מיט די איברים החיצוניים נאר בפועל ממש אבער אן דעם גאנצן געפיל אן די גאנצע חיות אן די גאנצע שמחה אן די גאנצע ליבשאפט זאגט דער אלטער רבי א איד דארף זיך צוגרייטן צו די גאולה דאס קומט צו גיין די פרשה און זאגט צו א אידן זאלסטו וויסן זיין, דו ווילסט אז משיח זאל קומען, דו ווילסט אז מען זאל שוין זוכה זיין זען דעם כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, מען זאל זען דעם ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר זיין לידת עם ישראל, מאנט מען ביי א אידן אז ביי אים זאל זיין דער וארא. אז זאלסט וויסן זיין אז איצטער אויכעט אין זמן הגלות איז פאראן דער וארא, נאר ס'מאנט זיך ביי דיר אז דו זאלסט וועלן צוקוקן זיך, זאלסט עס נעמען אין א פנימיות, זאלסט טאקע נעמען זיך נעמען זעצן לערנען חסידות, און זיך מתבונן זיין אין גדלות השם, און מעורר זיין ביי זיך א ענין פון אהבת השם און יראת השם, און דאס איז דער וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, ווי דער אלטער רבי איז מבאר באריכות, אברהם אבינו איז דאך דער ענין פון אהבת השם, אברהם אוהבי. און ווען ער איז זיך מתבונן אין גדלות השם, ווערט נתעורר א מורא'דיקע אהבה צו דעם אייבערשטן, ואהבת את הוי' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, עס ווערט ביי אים אמת אהבת השם. בשעת ער איז זיך מתבונן ווייטער אין געטליכקייט, ווערט ביי אים יראת הרוממות. יצחק, פחד יצחק היה לי, יראת שמים. און פון דעם איז ער נזהר אין סור מרע ועשה טוב בתכלית השלימות, אבער מיט א געשמאק, מיט א ליבשאפט א ווארימקייט מיט א יראה און פון דארטן קומט ער אן צו מידתו של יעקב מידת הרחמים אלקי עולם ברחמך הרבים רחם עלינו אבינו אב הרחמן אז זיך מתבונן זיין ירידת הנשמה דא למטה און שט זייענדיק אין גלות און ער זעט אז משיח איז נאך נישט געקומען איז דאס איז מעורר ביי אים א גרייסער רחמים רבים על נפשו א ניצוץ אלוקי שבנפשו, ווי מען געפינט ביי יעקב אבינו, וישא את קולו ויבך, בשעת ער האט געזען רחל באה עם הצאן, ער זעט כנסת ישראל אין זמן הגלות, ווי מען איז א פארביטערטער גלות, ווערט ביי אים דער ענין פון וישא יעקב את קולו ויבך, דאס איז די התעוררות רחמים רבים מידתו של יעקב, וואס ער איז מעורר רחמים רבים אויף די נשמה, און אין עבודת התפילה איז פאראן די אלע עניינים. ס'דא פסוקים אין תפילה וואס איז מעורר אהבת השם פסוקים אין תפילה איז מעורר יראת השם די פסוקים אין תפילה איז מעורר די רחמים רבים און דאס איז דער וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב און דאס איז דער עניין פון לידה נאך דעם עיבור דעמאלט ווערט דער עניין פון וארא ווערט די הולדה און די הולדה קומט ארויס וואס מען זעט אז בשעת דער קינד ווערט געבארן דער ערשטער זאך וויינט ער אט דער געוויין דאס איז א געוויין פון דעם ריחוק דער געוויין פון דעם וואס ער איז נתרחק געווארן פון אלוקות דאס איז דער ענין פון די בכיה שפעטער אבער דער געוויין קומט ארויס אז ער איז אויך ער נעמט די מילך אז ער טרינקט די מאמעס מילך איז דעמאלט ווערט ביי אים א תענוג

וואס דאס איז די הכנה וואס דארף זיין ביי אידן בנפשו איצטער בזמן הזה וואס תורה מאנט דאס איז די לעבעדיגע פרשה פון די וואך תורה דערציילט אונז נישט סתם א היסטאריע פון וארא א לשון עבר תורה זאגט א אידן זאלסט וויסן זיין אז איצטער קענסטו פועל זיין ביי זיך א מעמד און מצב פון גאולה ארויסגיין פונעם אייגענעם גלות פנימית און דאס איז די אמת'ע הכנה צו די גאולה האמיתית והשלימה וואס דעמאלט וועט זיין די לידת עם ישראל בתכלית השלימות און דאס איז וואס מיר האבן געהערט פונעם רעבן כמה פעמים בפרט בזמן האחרון וואס מיר האבן זוכה געווען הערן פונעם רעבן די באוואוסטע שיחה וואס דער רבי האט געזאגט אז מען דארף ארויסגיין פון דעם אייגענעם גלות פנימית אין ענייני עבודת השם און פון דארטן וועט מען צוגיין צו דער צו דעם אמת'ע גאולה די גאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו און אויף דעם זאגט דער פסוק אז נאך אלץ איז שמי הוויה לא נודעתי להם

כ'האב ליב, כ'האב מורא ס'איז א ענין פון הרגשים. בשעת א איד זעצט זיך לערנען אין לימוד התורה איז דעמאלט איז ער אינגאנצן נתבטל, דער ענין פון אלא וואס איז דער חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא, דארטן רעדט זיך שוין נישט וועגן א ענין פון מיין געפיל, דארטן שטייט דער מענטש מיט א ביטול עצום. וואס ער ווערט אינגאנצן נתבטל צו דעם רצון העליון ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך, אז דער ביטול צו דעם פונעם אידן אט דאס עפנט אים דעם מח והלב ער זאל קענען באנעמען די תורה וואס דער אייבישטער לערנט אונז אויס חכמתו רצונו, וואס דארטן שטייט דער שמי הוויה בגלוי, און דאס איז די אמת'ע הכנה צו די תורה חדשה מאיתי תצא, בשעת א איד זייענדיג אין גלות הארעוועט אויף זיך, ארבעט אויף זיך, אז ביי אים זאל זיין אטא די צוויי עניינים,

זייענדיג אין אטא די טעג וואס מען לערנט אטא די פרשות, איז כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות זאל מען טאקע זוכה זיין צו די גאולה שלימה על ידי משיח צדקנו.